שטודירט אין גיטין דער רב הערר טייטלער אויף אוועזעס שמועס וועגן אלטערן צו מייערעוויטש און פריערט מיר דא וועגן די געשעפט וואס איז מיר דא אויפגעמאכט אז עס איז דא פארשידענע קאמפלעינס.

שלעפט אויף די גאנצע שטאט. א שכוח און א גוטן. הרב האט זיך דערהייבט א שטארקע הצלחה א גוטן געווען שטארק און ער וועט נישט האבן קיין שאדן דורך דעם מיט זיך צושטעלן זיך מאכן נאך מער געלט אלעס גוטס א גוטן.